ס'איז מיר א פערסענעל שמחה וועגן דעם שערעכעס. העלא און וועלקאם בעק. היינט האב איך א אינטערעסאנטע מענטש וואס האט מיך זייער אסאך אינספייערט. געבט מיך אסאך קארעדזש, אסאך קאנפידענס. יעדע מאל איך טראכט פון א זאך, פון א ראול מאדעל, טראכט איך פון דעם מענטש. גאנץ א טריפי גיי. קום אריין, קום אריין, שעם דיך נישט. נאו וועי! איך ווייס נישט וואו איך הייב אן מיט דיר. מען קען אסאך רעדן, עס טרעפט מען זיך אסאך. פון וואו קומסטו, ווער ביסטו, וואס איז דיין היסטערי? קודם קודם שכוח פארן מיך האבן דא אויפן שאו, טענק יו, ס'איז מיר א אנער. און איך הייס ארי סאמעט, איך בין אויפגעוואקסן אין טאהש אין קענעדע, איך האב געוואוינט דארט ביז מיין בר מצוה, איך האב געלערנט אין חדר, ס'איז נאר דא איין חדר דארט, א קליינע קאמיוניטי פאר ווער ס'ווייסט, מיין משפחה. מיין מאמע איז אוועק ווען איך בין געווען עלף יאר אלט, אונז זעמיר ניין קינדער האט זי איבערגעלאזט, איך האב פיר שוועסטערס העכער מיך, פיר שוועסטערס אונטער מיך, איך בין די איינציגסטע יונגל, סאו איך האב געוואוינט אין טאהש ביז ביז מיין עלף יאר אלט, נאכדעם האט מיין טאטע נאכאמאל חתונה געהאט, ער איז געקומען וואוינען אויף קרית יואל, מאנרא, דארט האב איך געוואוינט ביז מיין חתונה, און דאן האב איך חתונה געהאט. לאמיר דיר פרעגן אזוי, ווען האסטו דעסיידעט, דו האסט אפגעמאכט ביי דיך אז דו ביסט גוט צו טריפן אויף מענטשן? ווען איך האב דעסיידעט? סאו, כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט ווען ס'איז מיר אריין די ערשטע מאל אין קאפ, אבער שוין פון אלס יונגל, פון ווען איך בין פיצי, האב איך אייביג ליב געהאט איבערצודרייען, צו אין כיתה, צו אינדערהיים. איך האב אלוועיס ליב געהאט צו מאכן נויז, מאכן נויז, קוואַ קוואַ קוואַ, איבערדרייען, שרייען, זיין דער גבאי, זיין דער אנפירער, אלע טראבל האב איך אנגעפירט, אבער גארנישט געטון, נאר געזאגט פאר יענעם וואס צו טון. סאו איך האב אייביג ליב געהאט דרייען און איבערדרייען און טריפן און די זאכן. איך דערמאן מיך א מעשה, איך בין א יונגל, קליינע יונגל, איך פלעג אייביג האבן ספיקערס אינדערהיים מיט מייקס, מיין טאטע האט מיך אייביג געקויפט, איך בין געגאנגען איינמאל ביי די פענסטער פון מיין שטוב, איך האב געעפנט די שטוב, ארויסגעלייגט א ספיקער דארט, איך האב גענומען א ביינאקעלעס, איך האב געקוקט אזוי ביזן אנדערע עק גאס, ס'איז טאהש, מען קען זען די אנדערע עק, איך האב גענומען א מייק, יעדע מענטש אריין אין גראסערי ארויס אין גראסערי, נישט מער מיסטער מערמעלשטיין, וואס זענט איר יעצט אריינגעגאנגען אין גראסערי, קולות, יענער קוקט אזוי, ס'גייט קולות אין די גאסן, פלעין פאר נאו ריזען, פאר נאו ריזען.

קולות, ס'איז געווען, ס'איז געווען גראדע פאר פורים, איך בין געגאנגען צו ראקלענד קאושער און איך האב געקויפט די אלע, אלע פורים שטיק, סאו ס'זיצט אייביג טעקסיס אין פראנט פון ראקלענד קאושער, און זיי ווארטן פאר קאסטומער, זיי האבן נישט קיין דאס, סאו ס'איז דא די די קראכער, וואס איז די בעג אזוי מ'געט עס אזא דריק, פופצן סעקונדעס נאכדעם ס'בלאזט זיך אויף און פפפ, ס'מאכט א קראך כאילו א באמבע האט אויפגעריסן. סאו איך נעם כ'געקויפט אין לאכן קאסט צען פופצן שטיק ס'קאסט דארט פופצן פאר דריי איך ווייס און כ'געב א קראך דריי איינס צוויי דריי און כ'עפן די טיר פון די בעק טיר פון דעם טעקסי און כ'שריי אריין האו מאטש איז טו פארשעי ראוד? זאגט ער מיר סיקס דאלער, זאג איך אים טו מאטש, און איך רוק אריין די דריי פאפערס און איך האק צו די טיר איך וואק אוועק, איך שטיי אזוי אויף די סיידוואק און פלוצלינג הער איך א קראך, דער טעקסי דרייווער האט זיך געווארפן, די הערסט? ער זיצט אליין אין זיין קאר, ער הערט נישט קיין מיוזיק, ער ווארט פאר א קאסטומער, ער האט זיך געווארפן. שוין ער בארואיגט זיך, אקעי, ס'קומט א סעקאנד שפעטער, בום! נאך א האק, ער טאנצט ארויס פון זיין קאר, ער שטייט אזוי און קוקט ארום, וואס איז געשען דא? נאו וועי! שוין ער הערט דעם דריטן קראך, איך זע אים לויפן, דאס איז געווען איין מעשה, פארשטייסט? טאקע אויך פאר פורים און אויך מיט א טעקסי, מיר געזעצן און געראדעוועט מיין חבר ליכטנשטיין, ער איז געווען דעם צייט א גראבע בחור. נאך צוויי אזעלכע גראבע שלומי אכמעדאס, אזעלכע פעסטע בחורים זענען שוין איינגעסליווט, זענען שוין שענערע אינגעלייט. קיצור, אונז זיצט מיר אין א טעקסי אהיים פון ישיבה, און איך האב געהאט געקויפט סטינק באמס. איך קען נישט דערציילן וואס מ'האט צוזאם געטון אין ישיבה מיט עס, אבער לאמיר רעדן אויפן וועג. אונז זיצט מיר אין די טעקסי, ס'איז פריזינג קאלט, ס'איז פאר פורים מארטש. איך זיץ אין די פראנט, דריי בחורים אין די בעק, און מ'בוקט אראפ אהיים קיין ישיבה, און איך טראכט, איך קען נישט קראכן מיט מיין הענט, לאמיר דא אראפלאזן א פיל, ס'איז אזא געלע פיל, איך לייג עס אראפ אויפן פלאר און איך קראך אזוי, איך רוק עס אזוי, נו, איך טריי עס צו קראכן און בליץ ס'גייט איך פיל ס'איז געבן אזא די גלאז איז דאס, ס'נעמט נישט בערך, איך זאג דיר ס'נעמט נישט זעקס סעקונדעס די קאר האט גע'סרח'ט אויף א נעקסט לעוועל, דו ווייסט וואס מיינט א נעקסט לעוועל,

קולות. יוי! פארשטייסט? אזעלכע מעשות געשען אויף דעילי בעיסעס. און שוין, קען. לאמיר דיך פרעגן אזוי, דו האלטסט, דו האלטסט אז דו ביסט עפעס דיפרענט ווי יעדעם איינעם? סאו, איך ווייס נישט, אמאל פלעג איך האלטן איך בין דיפרענט. דיפרענט ווייל כ'האב פשוט נישט פארשטאנען באט ביי נאו פארשטיי איך אז יעדע מענטש איז דיפרענט יעדע מענטש איז אנדערש עס איז נישט דא אזא זאך אז איך בין דיפרענט דו ביסט איינס אונז זעמער אלע איינס און אונז זעמער אלע דיפרענט סאו דיפרענט וואס הייסט איך האב מיך מיינע מעלות און דו האסט דיך דיינע חסרונות פארשטייסט ס'איז נישט קיין איך עקשעלי איך פיל מיך נישט דיפרענט כ'ווייס נישט וועגן דיר אבער איך פיל מיך נישט דיפרענט. לאמיר דיך פרעגן אזוי, ווען איז געווען די ערשטע מאל דו האסט דיך ארויסגעלייגט אין פאבליק? כ'בין געווען מיט מיינע חברים, ס'איז געווען איין מאל ערב יום כיפור, כ'וויי כ'געדענק אפילו נישט פארוואס כ'האב עס געטון וואס ס'איז געווען, כ'מיין ס'איז נאך דא אויף יוטוב די קליפ, און ס'איז געווען אין וואלמארט אזוי ביז פיר פארטאגס אין מאנרא ס'איז אפן טווענטי פאר האוערס, מ'האט ארומגענומען די פארשטייט זיך די וועגעלעך, ארומגעטריפט און דאס, איבערגעדרייט פשוט,

איטס אנאדער קליפ, איטס אנאדער קאנטענט. פארשטייסט זשאזעף איז נישט געווען פאר אינסטעגרעם פאר אלעס סאו. מורי ורבותי עס קומט יום כיפור, יעצט גיימיר זאגן כל נדרי מארגן נאכט, כ'מיין שוין באלד צופרי, באלד ביינאכט, גיימיר זאגן כל נדרי מיט מיט מיט נעילה, נעילה, נעילה, נעילה, נעילה. כ'האב געטראכט, אקעי, דער קליפ, וואס איך מאך, א סוקסעספול קליפ, גייט ארום טריפן פאר ערב יום כיפור, יעדער שיקט ארום א סיריעס מעסעדזש, איים סארי, פון די דעפט אף מיי הארט, איי עסק יו טו פארגיוו מי, טו מיר א טובה, דו הערסט? סאו, האב איך געטראכט, א קליפ, לאמיך איבער, וואס דער דעפרעסט, וואס דער אנגעצויגנקייט וואס יעדער ווארפט אדער פאר הארצלעך מיט דאס, ס'איז א נארמאלער טאג, בארואיג דיך. פארגעט טאקע עבירות אבער טשיל, טעיק איט איזי. סאו דאס איז געווען מן הסתם די ערשטע מאל וואס כ'האב ארויסגעלייגט עפעס אין פאבליק. נאכדעם איז שוין געווען, האב איך מיך נאר, וואנס איך האב געזען מענטשן מיך אנגעהויבן זאגן, וואו, טריפי קליפ, דא, האט אנגעהויבן אריינגיין אין מיין קאפ, אה, יענער מענטש איז עקסייטעד געווארן, עפעס א קראנקע יונגל האט מיך געזאגט, דא, דא, דא, פארשטייסט, האב איך אנגעהויבן פילן גוט. האב איך אנגעהויבן מאכן נאך און נאך און נאך, און אזוי איז עס געגאנגען. סאו לאמיר דיר פרעגן א נישט קיין שווערע קוועשטן, דו האסט נישט קיין פראבלעם מיט קוועשטנס, אבער ווען איז געווען אמאל וואס דו האסט געהאט סיריעס סיריעס רויטע בושות, ממש דו האסט ווייסט איך מיין האסט נישט געקענט הענדלען? סאו איינע פון די מאל וואס איך האב געהאט סיריעס רויטע בושות איז געווען. כ'האב אנגעמאכט אין כיתה. נע, דערצייל נישט די מעשה, הער אויף. בקיצור, דאס איז געווען איין סיריעס רויטע ביל, ווייסט, בקיצור, כ'האב נישט, כ'האב מיך אפילו נישט דערמאנעט דערפון. וואס נאך? נאך עפעס א מעשה ווי כ'האב געהאט בושות? ס'איז געווען גראדע אין קעמפ, כ'בין אין ווינער קעמפ, כ'האב מיך יעצט דערמאנט די מעשה. כ'בין אין ווינער קעמפ, כ'בין א יתום, כ'האב געזאגט קדיש, און כ'בין אינדרויסן מיט עפעס א פרענד, כ'דענק נישט ווער, טולי קרויס, און. כ'האב נישט קיין אנונג, ס'געווען אינמיטן שחרית, און כ'בין ארויסגעגאנגען מיט אים שמועסן, און כ'קום צוריק אריין אין בית מדרש, די מנהל רופט מיך צו, און כ'מיין אונז האבן גערעדט חזר'יש, כ'געדענק נישט וואס ס'איז געווען, בקיצור די מנהל האט געכאפט, ער רופט אונז אריין אין בית מדרש, ער לאזט מיך אראפ א פראסק אין פנים,

איז עס אויב אויב נעמסט עס אויב נעמט עס א מענטש פאר א לעסן האלט איך נישט אז ס'איז אז מען אז מען זיצט מיט דעם פאר די פעסט א מענטש וואס וואס האט עס קיינמאל נישט געלאזט גיין כאילו יו נעווער ריליסט איט עפעס א א סערטען בושה צו א סערטען זאך וואס ער געהאט בלייבט עס אנגעגעסן אין אים א מענטש דארף זיך אויסלערנען צו לעט גאו לעט גאו אפילו יעדער ווייסט יעדער האט געשמועסט דערפון יעדער גערעדט דערפון לעט גאו ס'איז שוין מ'האלט שוין נאך דעם ס'איז די פעסט פארשטייסט סאו כ'ווייס נישט צו ס'איז דא א זאך אין מיין פעסט לייף וואס איך רעגרעט און כ'שעם מיך צו רעדן אדער איי דאנט טינק סאו. Wow אינטערעסאנטע מעשה זאגסטו מיר דא. ווען איז געווען א פוינט, נישט קיין חילוק ווען, וואס דו האסט געפילט אקאמפלישד, דו האסט געפילט דו האסט אויפגעטון עפעס, יו דיד איט. סאו זייער אסאך מאל ווען כ'האב געמאכט ליריקס פאר כ'האב געמאכט פאר מיינע חברים'ס וועדינג סאנגס האב איך מיך געפילט גאנץ אקאמפלישט נאכדעם וואס די ביג פיקטשער איז ארויסגעקומען, וואס כ'מיין ביי די חתונה נאכט, מ'איז אויף סטעידזש און יעדער איז עקסייטעד, די ניגון שפילט און די פיקטשער איז אקאמפלישט. נאך א זאך וואס כ'האב מיך געפילט זייער אקאמפלישט, איך האב געעפנט לעיטלי א פאדקעסט, פאר דעם פילסטו גוט? א אידיש ספיקינג פאדקעסט, סאו כ'האב מיך געפילט זייער אקאמפלישט אז כ'האב עקשול גענומען א דריעם.

זייער זייער ליב עסן. איך טו מיך אריין ווען איך עס צו די פלעיווער איך טריי צו צו פילן די גאנצע זאך. כ'האב זייער ליב טרעוולען, כ'האב נישט צו סאך געטרעוולט באט איי לייק טו טרעוול, כ'ענדזשוי עס. נאך א האבי, כ'האב זייער ליב נאריש צו מאכן.

פלאנדזש אדער די קאלטע אדער הייסע, מען שפרינגט מען קומט ארויס, איך קום ארויס פון א שוויץ פון א סעשאן, שטעל דיך פאר די נעמסט א ראפיגע א ריזיגע חלה און די לייגסט עס אריין אין א ווארעמע לאלעך טעפל וואסער אזוי און די, וואס כמיין די ווייקסט עס איין אזוי און די געסט עס אזא נעם ארויס, האט צופלאטשט א נאסע חלה, אזוי פיל איך יעדע מאל ווען איך קום ארויס, ממש ווי איך האב מיין כ'ווער געבוירן א נייע נשמה, איי לאוו איט. לאמיר דיר פרעגן אזוי, ווייסט דאך יעדער האט א אפיניען, יעדער האט א ווארט, יעדער זאגט מיך אהער, יעדער. וואס האלטסטו אויף די שאו? וואס וואס דיין וואס דיין פוינט אוו וויו? וואס האלטסטו קען בעסער ווערן? וואס האלטסטו קען שוואכער ווערן? וואס איז דיין פוינט אוו וויו אויף די שאו? סאו כ'וועל דיר זאגן די אמת. ווען איך טוה עס ווען האט איך עס געמאכט סאך בעסער ווי דיר. אנטשולדיגט אבער דו סאקסט. קעי קעי בארואיג דיך האלא. וואס וואלסטו געמאכט בעסער? ס'דא אסאך זאכן. סאו קודם סאו קודם די וועג וויאזוי דו פרעגסט קשיות, די וועג וויאזוי דו זיצט, איך וואלט געזיצט מיט העדפאונס, מיט א מייק, וואלט געהייסן מיט פאדקעסט, איך וואלט געזיצן מיט דריי מענטשן צוזאמען.

וואס האט דיך געמאכט אריינגיין? וואס האט דיך געמאכט עפענען די פאדקעסט? ס'איז טאקע וועגן דעם, ווייל די, ווייל איך האב געטראכט איך וויל גיין קאמפעטישן מיט דיר, איך קען זיין אסאך בעסער ווי דיר, און איך האב ליב צו קאמפיטן מיט מייסעלף. אקעי. איך האלט סתם אזוי, קאמפיטן איז א שלעכטע זאך אין ביזנעס, און איינער וואס איז דא מיט די מיינדסעט צו קאמפיטן מיט זיינע, מיט זיינע קאמפעטיטארס, מיט זיינע קאמפעטישאנס,

ארויס פון בבל מיט די אלע טריפי גוטש מיט די שטריימל פון הויזן ווי ווי קומסטו אן צו דעם? סאו קודם איך בין גאנץ א צוקאקטע מענטש דאנט בלעים איט און איך גראדע איך פלעג מאכן די אלע ניגונים האב איך געמאכט מיט מיין פרענד סרולי סרולי מערמעלשטיין און ער גראדע איך וועל דערציילן דא די מעשה קענסט אפשר ארויף לייגן די קליפ ער מאכט איינמאל ביי מיין, כ'ווייס נישט ווער, דאס איז געווען חנוכה איינמאל, האבן אלע אונזערע פרענדס זיך צוזאמגעזעצט און יעדער האט געדארפט מאכן א קליפ אויפן צווייטן. סאו פונקט איז אויסגעקומען ער האט געדארפט מאכן א קליפ אויף מיך. און ער האט געזאגט דארט א לאנגע קליפ, בקיצור ער טריפט דארט אויס. איינע פון די זאכן זאגט ער אז ער איז אריינגעקומען אין ישיבה, און ס'איז געווען זיין ערשטע זמן אין ישיבה, מיין ערשטע זמן, מן הסתם מיין צווייטע זמן, כ'בין א כיתה עלטער. און איך בין לייק די ערשטע טאג פון ישיבה, און ער זעט א בחור וואקט אים אקעגן מיט א ריזיגע זעג, לויפט אים אקעגן מיט א ריזיגע זעג, און מיין אה! לויפט אים אקעגן, זאגט ער אויפן קליפ אזוי, איך האב געטראכט די ערשטע רגע, איך דארף זיין גוט מיט די בחור. דארט האט זיך אנגעהויבן אונזער רילעישאנשיפ ווי אזוי מען רופט. די ערשטע טאג איך קום אריין אין ישיבה, עפעס א בחור קומט מיר אקעגן מיט א ריזיגע זעג, האב איך געוואוסט אז איך מוז זיין גוט מיט אים, טאמער נישט האב איך א פראבלעם. ער פלעגט מאכן טראבל ביי שטילע שמונה עשרה נישט מער געדאכט, און ווען דער מנהל האט זיך אויסגעדרייט האט מען מיך ארויסגעווארפן ווייל איך האב געלאכט. יעדע בחור וואס האט אים דורכגעוואקט האט געכאפט אזא פיצי ציפ, און ווען מען פלעגט ארויסגיין עסן פלעגט ער שנעל אזוי אריינכאפן אזא סענדוויטש פון די גראסערי אין מאנרא אזוי וועט ער נאר מוזן באשטעלן א זופ. די מנהל האט געציטערט פון אים ווייל טאמער ער וועט אים זאגן עפעס וואס געפעלט אים נישט וועט ער די נעקסטע טאג טרעפן אין זיין טאש, אין זיין רעקל טאש, אזא גראבן סלייס פון רויע פיש. קיצור, ס'זאל איך האב אייביג ענדזשויט סרולי'ס קאפ, זיין זיין וועג וויאזוי ער לויפט, און כ'האב זייער אינטעגרעיטעד, און צוזאמען ס'איז געווארן א ווארט פון אים א ווארט פון אים, די בוטס מיט די דאס מיט די איז געווארן אזעלכע ווערטער, כ'נעם כ'נעם דעפענעטלי נישט די קרעדיט נאר אויף מיך. לאמיר דיך פרעגן אזוי, די ווידיאוס מיט די אלע זאכן ווי די ווי די טריפס די מאכסט דיך משוגע מאכסט דיך נאריש, די טוסט עס פאר אטענטשן? נאאאא נאאאא ווער נאאאא. סאו ביז ביז לעיטלי האב איך קיינמאל נישט געטראכט די ריזן, מיין מיין מאמע פלעגט מיך אייביג פרעגן מיין טאטע, כ'דענק נישט ווער, איינער פון מיינע עלטערן, וואס דארפסטו זיין די טשערי פאי פון די כיתה, כ'בין אהיים געקומען עפעס מיך ארויסגעשיקט פון כיתה ווייל כ'האב עפעס איבערגעדרייט, מיין מאמע פרעגט וואס פארוואס דארפסטו זיך משוגע מאכן, פארוואס דארפסטו זיין דער, און כ'האב דעמאלטס געגעבן אזא טראכט פארוואס דארף איך עס טאקע זיין, פארוואס איז נישט דא קיין צווייטער, דאס איז געווען מיין תירוץ. ס'איז טאקע נישט דא קיין צווייטער, סאו איך דארף עס טון. לאמיר דיר עפעס פרעגן, ווען מ'געט דיך ווען די טשויס צו טשוזן עני אנדערע מענטש אז דו קענסט עס זיין, וועם וואלסטו געטשוזט? פראבעבלי וואלט איך דיך געטשוזט. נא, סיריעסלי? יא, איך קוק דיך זייער שטארק ארויף, דו סאקסט טאקע, אבער איך ווייס באמת וואס דיינע טעלענטס זענען, און וואס דו קענסט, דו ראקסט, דו האסט עס ביי פאר, און. איך וואלט זייער פראוד געווען צו זיין דיר. לאמיר פרעגן אזוי, וואסערע זאך האסטו אמאל געטון, א סיריעס סיריעס סטופיד מאוו, די די ווייסט ס'איז סטופיד און די האלטסט אבער אז די האסט געטון גוט? כ'האב מיך געהארגעט, כ'האב, טויט, כ'האב איין טאג געפאוסט א פיקטשער, א סעלפי, ווי כ'האב ארום גענומען מיין האלז מיט א מיט א געלע בענדל, כ'גיי ארויף לייגן די פיקטשער, און האב עס צוגעבינדן אזוי אויבן צו א טיר דאס, איך האב ארויפגעלייגט א פיקטשער ווי מיין פנים איז אזוי רויט, און כ'האב עס געפאוסט, כ'האב געשריבן ביי די לעצטע סנעפ, נישט נאר דאס א חבר מיינע האט עס ארויסגעלייגט אויף וואטסעפפ אויף אלע גרופס, א בחור ניינצן יאר אלט, קרית יואל, מיטגעמאכט א יוגנט, האט זיך גענומען דאס לעבן, נישט געקענט מער, די שטאט האט זיך איבערגעדרייט, איך ווייס נישט ווער, איך ווייס, מיין מיין קאמיוניטי זיכער, מיינע סאראונדינגס, מענטשן האבן געקאלט מיין טאטע, מען האט אים מנחם אבל געווען, מען האט אים מען האט אים בארואיגט, מען האט זיך געטרייט צו בארואיגן, מיין טאטע האט געוואוסט אז כ'בין דא, מיין טאטע האט געכאפט איך טריפ, באט מענטשן, מיינע פרענדס האבן זיך עכט אויפגערעגט אויף מיך, ווייל זיי האבן זיי האבן אנגעהויבן האבן די פילינג כאילו דעי לאסט סאמאן, איך רעד אפילו א נאנטע פרענד פון מיך, כאילו שטעל דיך פאר, שטעל דיך פאר, שטעל דיך פאר דו שטארבסט, יא, וויאזוי וואלט איך געפילט, כאפסט? סאו ס'איז א לאסס, מענטשן האבן אנגעהויבן פילן וואו, דער מענטש איז געשטארבן, וואס איז געשען, וואס איז אים ראנג געגאנגען, וואס, סאו איך איך איך האב עס געטון פון א פערספעקטיוו פון איבערדרייען א געים פון טריפן, איך האב נישט געכאפט אז ס'גייט טון א דעמעדזש, אז ס'גייט ס'גייט ס'גייט ארויסקומען א ראנג זאך, באט עס איז געווען גאנץ א סטופיד מאוו. Wow wow די זאגסט מוראדיג מוראדיג אינטערעסאנטע זאכן וואס די זאגסט מיך. יא ס'איז דיר זייער שיין געווען צו האבן דא, כ'האף מענטשן גייען אינספייערד ווערן, כ'האף מענטשן וועלן ארויסנעמען די בעסטע וואס זיי קענען פון דיך, און ווי מ'זאגט ס'זאל זיין א קידוש השם, טענק יו פאר קאמינג. יא, שכוח טאקע פארן מיך האבן דא. כ'האף כ'האף טאקע איין טאג עסטו קומען אויף מיין פאדקעסט. די פיטסטאפ פון דא? יא.